העלאו, וועלקאם, פרשת כ'האף עס ארבעט, עפעס זעט מיך נישט אויס ריכטיג, פרשת תצוה, און שבת זכור, כ'האב נישט אזוי גוט, כ'האב נישט ארויס קלאר וואס איך וויל זאגן, סאו, עקסקיוז מי, סאו.

וואס ספיקינג וויט די חכמי לב מיט די ארטיסטס ארטיזענס וואס גייען נעמען די מאטעריאל וואס ווי טאלקט אבאוט לאסט וויק און מאכן פון זיי די בגדי כהונה פאר אהרן לכהנו לי און כ'האף עס ארבעט יעצט עפעס איז סטאק און ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת? עס איז אנדערש ווי לעצטע וואך וואס איז געווען מער עס האט מען געזאגט מען האט נישט גערעדט נאכנישט אז מען דארף עס מאכן די סעקאנד טינג איז אבאוט עס איז א מין אינטערעסאנטע הערה וואס אלע אסאך מענטשן האבן זיך צו רעדן וועגן איז וועגן עס שטייט נישט משה רבינו'ס נאמען אין די פרשה און עס איז גוט צו די פרשה איז נאט א ריעל טינג איטס דזשאסט א וועי אוו דיוויידינג די

ענק זענען אלע אלע שקצים ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם מאטל זילבער האט ליב צו מעתיק זיין די פסוק אז משה רבינו אין פערציג יאר האט ער האבן די געטראגן די אידן און אלל הי העד טו טעל דעם וואס ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם באט איטס ווערי מדויק מיום דעתי אתכם ווייל איך ווייס ענק ווייל איך איך לעב אין דעת איך לעב אין אין די ריכטיג איך לעב אין אמת און איך בין מורא'דיג קריטיקל איך בין די קאצקער רבי איך בין נישט שטארק קריטיקל פון ענק איך מיין און איך העלף ענק אלץ שיינע ווארט באט.

איי דאנט וואנט טו עקזיסט ענימאר, א גוטן טאג. דעטס האו דעטס האו משה און דעטס וואט האו הי סא איט און הי דידנט פלעי עני געימס הי סעד די טינג אזוי ווי ס'איז און איט עקטשעלי ווארקט און איט עקטשעלי ווארקט און די תורת משה דעט ווי העוו איז ביקאוז אוו דעט באט נאו דערס די די וועי דערס א טערד סעקאנד וועי און די סעקאנד וועי איז בעסיקלי די וועי אוו אהרן הכהן און דערס א סערטען ווערי אינטערעסטינג חילוק דעט העפענס היר ביקאוז

ווייס איך צווישן מיך און דיך לאזן ארויס די אידן וואס האט זיך צייט צו געבן און און דאס איז די סימבאל אדער די קאנצעפט אוו די בגדי קודש וואס משה רבינו משה רבינו האט נישט געהאט קיין בגדים די גמרא זאגט אין משה רבינו במה שימש משה בשבעת ימי המילואים ס'איז געווען א גאנצע שאלה בחלוק לבן שאין בו אימרא, ווען משה רבינו האט געדארפט זיין א כהן האט ער עס געמאכט מיט די גרעסטע פשיטות וואס קען זיין, מיט די גרעסטע, הי וואר די די קאמב אזוי ווי קאמב א גארטל אזוי ווי די גערער אזוי ווי די קאצקער רבי האט געזאגט דארפסט א גארטל נעם א שטריק, אויב משה רבינו דארף עפעס א בגד, ס'איז דא א דין אז מ'דארף האבן א, מ'קען נישט דינען אין דעם בית המקדש נאקעטערהייט מ'דארף האבן עפעס א קלייד,

וויבאלד אז מיר לעבן אין א וועלט פון לבישים עס מאכט טאקע א חילוק איז אויב ס'איז אמת וואס אחשוורוש טענה'ט אויב ס'איז אמת אז אז די לבישים זענען זענען די זאך אויב ס'איז אמת אז די די כהן גדול איז געווארן א כהן גדול ווייל ס'איז געווען מרובה בגדים איז איך אף אני איך וועל אויך זיין די כהן גדול און די גאנצע שוין אנטקעגן מיין פשט אין די מגילה די גאנצע זאך ווערט געשפילט ס'איז געווען זייער מלובש ער האט געזאגט און איך מיין נישט הרג'ען די אידן ס'איז אויסגעקומען די גבאי המן האט געזאגט און די שליח און אלע מיני זאכן.

און די גאנצע וועג וויאזוי וויאזוי דער אלוקות איז מלובש געווארן אין פרצופים און פרצופים און פרצופים און עולם האצילות און דאס עולם הזה און דא אזא מין זאך וואס הייסט תורה וואס הייסט תורת משה און ס'איז אויך געווארן זייער מלובש. און ס'איז געווארן זייער מלובש און מ'דארף האבן עפעס א א שטארקע זאך עפעס א קרייסיס אויף ארויסצונעמען די תורה פון די לבוש אלעמאל גייט מען ארום מיט די תורה מיט אזא מיט אזא נו מיט אזא מאנטל מ'רירט דאס נישט אן האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום. און סאם טיימס ווען ס'איז דא א גרויסע צרה דעמאלטס דארף מען מאכן אזא ווי אבן סויערא און ארויסנעמען די תורה פון די לבוש און די מגילה איז פשוט כאגרת יעדער איינער ווייסט דער דרוש אין אריז"ל און אבער מען דארף עס קענען אריינלייגן אין א לבוש אויך און דאס איז די גאנצע דייעלעקטיק פון זכור און פורים און די אלע זאכן און איך האב נישט מער וואס צו זאגן סאו ענק זאלן האבן א גוטע שבת.